פֿון דעם רבֿס גרױסן שטערן איז אײן נעץ פֿון פֿאַלדן געװאָרן. װאָס פֿאַר אַ קאַלב? האָט ער נישט פֿאַרשטאַנען. װאָס רעדסטו, קונע? דער קאַלב, ימח שמו! האָט קונע געפֿײַערט. יאָשע קאַלב, דער אונטערשמש מײַנע! דאָס האָט ער מיר אָפּגעצאָלט פֿאַר מײַן גוט האַרץ, פֿאַר אַרײַננעמען אים צו מיר אין שטוב אַרײַן, פֿאַר געבן אים אַ דאַך איבערן קאָפּ, דעם שלעפּער! יאָשע? האָט מען זיך געװוּנדערט.

אונטער דער נאָז האָט ער אים געטאַנצט, און ער, דער פּאַסטוך פֿון דער עדה, האָט אַפֿילו נישט געזען, געכאַפּט אַ שמשׂ אַ טאָכטער, וואָס האָט געזינדיקט מיט אַן אונטערשמש, און וווּ? אויפֿן סאַמע בית-עולם! געוואַלד, ווי ייִדן זענען שוין פֿאַרזונקען! געוואַלד! ער האָט זיך אויפֿגעהויבן פֿון זײַן האַרטער פֿאָטער-שטול און שטרענג באַפֿוילן, קונע, גיי שוין און ברענג אים! די מינוט זאָל ער קומען צום בית-דין!

וואס האט נאך נישט געוואוסט פון קונעס מויד וואס אביש האט געכאפט, ער האט עפעס געזעהן ווי מענטשן לויפן, רעדן, לאכן, בייזערן זיך, אבער ער האט נישט געפרעגט, נישט געמישט זיך, ווי שטענדיג איז ער זיך געגאנגען א זייטיגער, אן אפגעזונדערטער, קיין זאך נישט געוואוסט אחוץ זיין ארבעט אין בית מדרש, די שמות וואס ער טראגט אויפן בוידעם, דאס תהלים זאגן, דאס רופן אין שול יעדן פארטאג און דאס גוטע ארט וואוהין ער גייט יעדע נאכט שלאפן און זאגן חצות. ווייטער האט ער נישט געוואוסט, נישט געפרעגט זיך, נישט גערעדט. ער האט איבערהויפט מיט קיין מענטשן נישט גערעדט, ער האט בלויז געענטפערט ווען מען האט אים עפעס געפרעגט, געענטפערט קורץ, מייסטנס איין ווארט בלויז יא אדער ניין. אויך איצט ווען די גאנצע שטאט האט גערודערט איז ער זיך געזעסן אין בית מדרש. נאכדעם ווי ער האט אנגעטראגן אסאך וואסער גלייך געלייגט אלע ספרים וואו ער האט נאר געפונען אן ארויסגעריסן בלעטל פון א ספר עס גלייך ארויפגעטראגן אויפן בוידעם האט ער זיך גלייך געזעצט ביי דער שוועל און געזאגט תהלים. אין בית מדרש איז געווען שטיל. אלע זענען ארויס צוליבן טומל און ער האט געקענט זיצן רואיג, קיינער האט אים נישט געטשעפעט, קיינער האט נישט חוזק געמאכט פון אים, צום טויזענטסטן מאל האט ער געזאגט תהלים פון אויסנווייניג א קאפיטל נאך א קאפיטל, ער האט געזאגט ווארט ביי ווארט מיט גרויס כוונה, פלוצלינג האבן זיך די שווערע אייזן באשלאגענע טירן האסטיג געעפנט און איידער ער האט באוויזן זיך אומצוקוקן יאשע האָבן אים שױן געהאַלטן הענט, פֿעסטע, שטאַרקע הענט, װי צװאַנגען. אָט איז ער דאָך, דאָס קאַלב! האָבן קולות גערופֿן און געלאַכט. נעמט אים! ער האָט אױסגעשטעלט אַ פּאָר גרױסע, שװאַרצע, פֿאַרװוּנדערטע אױגן. ער האָט נישט אױסגערעדט. אין מיטן תּהילים װעט ער נישט אױסרעדן. ער האָט בלױז געגלאָצט מיט די אױגן זײַנע, װאָס זענען געװען איצט טאָפּלט גרעסער. ער האט געמיינט אז דאס איז ליצנות, אז דאס מאכט מען פון אים חוזק, ווי עס טוען עס שטענדיג די בחורים אין בית מדרש, נישט איינמאל האבן זיי אים געכאפט די בחורים, אוועקגעלייגט אויפן טיש און אים געמאכט א משכנתא, אפגעשמיסן, זיי פלעגן אים פייניגן, אבער אזוי פעסט גענומען האבן זיי אים קיינמאל נישט, ער האט דערפילט עפעס פרעמדע הענט, דערזען פרעמדע פנימ'ער, אומבאקאנטע, צעהיצטע, און ער האט גענומען בעטן מיט שטום לשון. האט ער געזאגט נו, זיי האבן אים נישט אפגעלאזן, פארקערט א יונג האט אראפגענומען א זעלנערישן רימען פון די הויזן און געבונדן אים מיט די ארונטערגעדרייטע הענט, ער האט דערפילט א שרעק און אנגעהויבן זיך צו שיצן, נו האט ער געשריגן, מפסיק! געמיינט האט ער אז דאס וועט פועל'ן, אבער דאס האט בלויז א ווילדן געלעכטער ארויסגערופן, הער נאר די תמ'עוואטע ריידעלעך, האבן די יונגן געלאכט, ער טאר דאך נישט אויסריידן, דער צדיק, מיט צביה'ן האסטו אויך נישט געטארט אויסריידן? דאס איז נישט קיין קאלב האט זיך אביש געהאלטן ביי זיינס, א ביק ווי יעך בין א איד. יאשע האט די אלע רייד נישט פארשטאנען, נישט געוויסט וואס אזוינס זיי געהערן זיך אן מיט אים, אבער דערפילט האט ער אז דא ווערט עפעס געפערליך, אז דאס איז מער קיין ליצנות נישט, צופיל האס און שלעכטס האט פון די יונגן'ס אויגן ארויסגעקוקט, ער האט פארגעסן דעם תהלים און גענומען שרייען, אידן, ראטעוועט! אבער דא האט אים אביש קצב דערלאנגט אויף אזא פויסט אין פנים אריין, אז בלוט האט אים גענומען רינען פון דער נאז און פון דעם מויל צוזאמען. די קרייזלעך פון זיין שווארץ בערדל זענען באלד אין פארקלעבטע רויטע צעפעלעך אראפגעהאנגען. אים איז גלייך פינסטער געווארן אין די אויגן, ער האט פארלוירן דאס לשון. פונקט אזוי פלעגט אביש בארואיגן די בהמות אין שעכט הויז וואס האבן זיך צופיל געבריקעוועט פאר די שחיטה, און איין פויסט זיינע אונטער די ציין האט זיי בארואיגט. ביי די הענט און פיס האט אביש באפוילן, נעמט אים דעם ביק! פונקט ווי פריער די מויד, אזוי האבן זיי איצט גענומען יאשע'ן און אים פארווארפן אויף די אקסלען. מיט זיינע אראפהענגעדיגע פיס און הענט, מיטן טריפן בלוט פון מויל און נאז, האט ער אינגאנצן דערמאנט אין א געשאכטן קאלב, וואס קצבים טראגן ארויס פון דעם שעכט הויז צו דער יאטקע. דאס היטל האט זיך אים אראפגעגליטשט. זיינע געקרייזלטע פעך-שווארצע האר האבן געלויכטן אונטער דער פארגייענדער זון. געפאקט! האט אביש קצב גערופן מיט זיין פעסטן באס איבער דעם גאנצן וועג. געפאקט צביה דעם שמש'ס ביק! מען טראגט אים צום רב. אידן, ווייבער און קינדער זענען נאכגעלאפן. מאנסבילן האבן געשפיגן, יונגלעך האבן געווארפן שטיינדלעך און ווייבער האבן געביילט פויסטן. פארשטיינען אים דעם פושע ישראל פאר אונזערע קינדער, אויסרייסן אים! פון הינטן איז נאכגעלאפן אן ארעם תלמוד תורה יונגל אין א פאר גרויסע טאטישע שטיוול און נאכגעטראגן יאשע'ס אויסגעבלאטיגט סאמעטן היטל. קאפיטל נײַנצן שעה'ן לאנג האט די ביאלאגורער בית דין גע'משפט יאשע קאלב און גארנישט נישט געקענט פון אים ארויסקריגן. דאס בית דין איז געווען פון דריי, אויבן אן איז געזעסן דער רב, פון זיין רעכטע זייט איז געזעסן ר' שכנא דער דיין,

ביי די ווענט ביים אויוון האבן זיך געשטופט די בעל מלאכות און די ארעמע לייט. פאר דער טיר און פענסטער האבן געקלאפט ווייבער, וואסער טרעגער און קינדער. אנגעהויבן האט דער רב, ווי אלעמאל, מיטן גוטן. ווי נאר מען האט אים אריינגעבראכט יאשע קאלב צום רב אין שטוב, איז דער רב געווארן בלאס. פע! בלוט גאר? האט ער געשריגן. נישט מעשה איד. כ'קען נישט קוקן. פע! ער האָט אָנגענומען דעם צעבלוטיקטן יאָשע פֿאַרן אַרבל, אַרויסגעפֿירט אים צום פֿעדערהויז, וווּ שטייט דאָס פֿאַס וואַסער, און אַליין אים אויפֿגעגאָסן וואַסער פֿון דעם קופּערנעם שעפּער אויף די הענט. וויי איז מיר נישט! האָט ער געקרעכצט און אַוועקגעדרייט דעם קאָפּ אין אַ זײַט. דער ריח פֿון מענטשנבלוט האָט אים צו חלשות געשלאָגן. ער האָט עס נישט געקענט זען.

איר פאטער ר' קונע זאגט פארן בית דין אז דו, יאשע, ביסט דער שולדיגער, אז דו האסט זי אנגערעדט צו שלעכטס, אז דו האסט געזינדיגט, פרעג איך דיך, צו זענען אמת זיינע רייד? יאשע האט געשוויגן. יאשע, האט ר' מאיר'ל געזאגט, שטייסט פארן בית דין, דארפסט ענטפערן ווען מען פרעגט דיך. איך פרעג דיך צו זענען אמת די רייד פון ר' קונען אדער ביסטו ריין פון דער זינד? איך ווייס נישט, האט יאשע געענטפערט. וואס הייסט דו ווייסט נישט? האט דער רב איבערגעפרעגט א פארוואונדערטער, דו דארפסט דאך וויסן דעם אמת! איך ווייס נישט דעם אמת האט יאשע שטיל געזאגט. ר' מאיר'ל דער רב האט פארריקט זיין אויסגעקראכן ספאדיקל ביז א האלבן קאפ. יאשע האט ער געזאגט, א שווערן חטא ווארפט

ער האָט זיך אַפֿילו דערשראָקן פֿאַר אים און פֿאַר זײַנע ענטפֿערס. װער ביסטו? האָט ער אים פּלוצלינג אַ פֿרעג געטאָן. איך װײס נישט, האָט יאָשע געענטפֿערט. אַלע פֿאַרזאַמלטע האָבן אַרױסגעלאַכט. ר' מאירלען איז נאָך הײסער געװאָרן. נישט צו פֿאַרשטײן, האָט ער געזאָגט צו זיך אַלײן און פֿאַרשװיגן געװאָרן. זעענדיק, אַז בײַ דעם רבֿ גײט עס נישט, האָט ר' טעבֿל

ווער ביסטו? ביסטו א יתום אדער האסטו עלטערן? ביסטו א בחור אדער אן אלמן לא עלינו? א גרוש אדער אפשר האסטו גאר ערגעץ א ווייב? כ'בין א שטיין האט יושע געזאגט. דער עולם האט זיך נאך שטארקער פונאנדערגעלאכט, ר' טעוול האט אפילו נישט געפריווט אפהאלטן, א קאלב האט ער געזאגט אויפן קול. נישטא מיט וועמען צו טענה'ן. ר' שכנא דער דיין האט אויסגעשנייצט די נאז זיינע הויך אויפן קול, אויסגערייניגט זי מיט א פייף מיט א געבייזער וואס זאגט קיין גוטס נישט אן, און גלייך דערויף גענומען זיך צום פארהערטן שטרענג מיט רוגזה. זאג נאר דו יושע, האט ער א געשריי געטוען, צו קענסטו לייקענען פארן בית דין

לערנען קענסטו נישט, אבער עברי-טייטש ליינען קענסטו דאך? ווייסטו פון די ספרים אז א איד טאר נישט אליין בלייבן מיט א נקבה, אפילו מיט א בתולה? יא. אויב דו ווייסט, פארוואס ביסטו געבליבן? פארוואס האסטו זיך נישט געהיט? כ'ווייס נישט. אויב אזוי, קען דיך קונע שמש חושד זיין אין זינד? יא. ר' שכנא דיין האט זיך אנגעכאפט מיט ביידע הענט פאר זיין דארע בארד, ביסטו דיך הייסט עס מודה אז די צביה איז פארגאנגען אין טראגן פון דיר? ניין? האסט דאך נארוואס געזאגט אז מען קען דיך חושד זיין? יא. אויב דו זאגסט אליין אז מען קען דיך חושד זיין דארף מען טייטשן אז דו ביסט זיך מודה, כ'ווייס נישט. ר' שכנא דיין איז אריין אין אזא צארן

און רב שכנא האט זיך צוריק געזעצט אויף זיין ארט און גענומען פרעגן אויף אן אנדער שטייגער. זאג נאר דו יושע האט ער באמיהט זיך רעדן רואיג, ווי אלט ביסטו? איך ווייס נישט. געדענקסט נישט מיינסטו? נו, מילא, אבער קיין יונגעלע ביסטו נישט. ביסט שוין א איד מיט א בארד. פארוואס האסטו נישט קיין ווייב? כ'ווייס נישט. אפשר ביסטו א בעל מום, נישט פאר קיין איד געדאכט, א קאליקע? ניין. ביסטו, הייסט עס, א מענטש מיט אלע טבעס, מיט מענטשליכע געברויכן? יא. פארוואס האסטו דיר קיין ווייב נישט גענומען ווי אלע אידן? פארוואס האסטו נישט געזאגט קהל אז מען זאל פאר דיר אויסזוכן אן ארעמע יתומה? כ'ווייס נישט. וואס איז, ביסט שטארקער פון יצר הרע? ניין. ביסט זיך הייסט עס מודה אז די צביה איז מעוברת פון דיר, ניין? ר' שכנא האט זיך אנגעכאפט ביי ביידע צופלאסענע פאות. יעך וועל דעם יונג אויסרייסן האט ער געמאכט קולות, שייגאץ! ר' מאיר'ל האט אים אפגעהאלטן נאר ר' שכנא האט נישט געהערט, יושע האט ער געשריגן. ס'בית דין ווייסט אז קונע'ס טאכטער האט נישט געהאט מיט קיינעם קיין עסקים, קיין מחזקות, זיי זיך מודה אז נישט וועט מען דיך רודפ'ן. יושע האט געשוויגן. יושע, האט אים דער דיין געווארנט, אז וועסט זיך מודה זיין, וועט דיר דאס בית דין בלויז ארויסגעבן א תשובה, מען וועט דיך בלי נדר חתונה מאכן מיט קינו'ס טאכטער. קהל וועט דיר אפילו צונויפנעמען אביסל געלט כדי זאלסט קענען האנדלען און געבן א ווייב ברויט. וועסט תשובה טון, וועט מען דיר מוחל זיין,

ר' שכנא האָט געסטראַשעט מיט זײַן האָריקן פֿינגער, מיטן לאַנגן דינעם פֿינגער זײַנעם, מיט װעלכן ער פּריװט אױס בײַ די שטאָטישע שוחטים די חלפֿים, און דערפֿאַר האָט ער אַ ריזיקן נאָגל. מײן נישט, אַרצי־מחוצף, אַז מע װעט זיך שפּילן מיט דיר. מע װעט דיך איבערגעבן צו די גױים, זײ װעלן דיך בינדן אין קײטן און דיך אַװעקשיקן קײן סיביר. אַ פּושע-ישׂראל איז אַ מיצװה איבערצוגעבן צו די גױים. יושע האט געשוויגן. ר' שכנא דיין האט געפריווט דאס לעצטע. יושע, מען וועט דיך אוועקשיקן פאר א זעלנער. אבער אויך דערויף האט יושע נישט געענטפערט. האט זיך ר' שכנא דיין אוועקגעזעצט א פארמאטערטער אויף זיין שטול. אידן האט ער געזאגט, איר האט מיך פארמאטערט, לאזט מיך קומען צו זיך אביסעלע. אביש קצב האט א שווער גענומען סאפען, ווי א הונט וואס מען האלט אים איין אין זיין רציחה אַזױ האָט ער געכאָרכלט מיטן האַלדז. רבי'שי, האָט ער געבעטן, גיט אים מיר אין די הענט אַרײַן און יעך װעל שױן פֿון אים אַרױסקלאַפּן װערטער. דער עולם האָט מיטגעהאַלטן מיט אַבישן. מען האָט געװאָלט בלוט. בלוט פֿון שולדיקן, װאָס האָט אױף דער שטאָט געבראַכט אַן אומגליק. אױסרײַסן אים האָבן מאַנצבילשע קולות געװאַלדעװעט. פֿאַר אונדזערע עופֿעלעך האָבן קװיטשיקע װײַבער צוגעהאָלפֿן פֿון יענער זײַט טיר. אָבער דער רבֿ האָט נישט געלאָזט. קינו, האָט ער געזאָגט צום שמשׂ, פֿיר צו די טאָכטער דײַנע צום טיש, אפֿשר װעט זי זאָגן דעם בעל-דבֿר אין די אױגן אַרײַן. ער האָט אַלײן נישט שטאַרק געגלױבט רב מאירל, אַז ער װעט פֿון דער האַלב-שטומער מױד עפּעס אַרױסקריגן. גענוג האָט ער זיך אָנגעמאַטערט מיט איר פֿריִער, װען מע האָט זי געבראַכט צו אים. אױך דער עולם אין שטוב האָט נישט דערװאַרט עפּעס צו הערן. ס'איז דאָ מיט װעמען צו רעדן? האָט מען שטיל צו זיך גערעדט. אבער געשעהן איז גאר עפעס אנדערש, דער עולם האט קינא'ס טאכטער נישט דערקענט, פונקט ווי זי האט פריער אויף קיין שום זאך נישט געוואלט ענטפערן און געקוקט בלויז מיט שטארע אויגן, אזוי האט זי איצט אליין געטון וואס נאר איר פאטער קינא האט איר געזאגט, איין קוק זיינער בלויז איז פאר איר געווען גענוג. קום, צביה האט ער געזאגט צו איר רואיג נאר פעסט, דער רב רופט דיך. צבֿיה האָט אָנגענומען דעם פֿאָטער אירן בײַ אַן עק ערבל און צוגעגאַנגען צום טיש. דעק דיר צו דעם קאָפּ! האָט זי דער פֿאָטער געלערנט. מען טאָר נישט אַזױ שטײן פֿאַר אַ רבֿ. זי האָט אַרױפֿגערוקט די שאַל איבערן קאָפּ. דער רבֿ װיל דיך פֿרעגן, צבֿיה, האָט זי דער שמשׂ געלערנט, פֿאַר אַ רבֿ דאַרף מען נישט מורא האָבן. דער רבֿ זאָל לעבן, װיל דיר נישט קײן שלעכטס טון. זאָלסט אים ענטפֿערן הערסט, צבֿיה. גוט, ענטפֿערן, האָט זי נאָכגעזאָגט און געשאָקלט מיטן קאָפּ. צום ערשט האָט ער גענומען אױספֿרעגן זי, װי מע פֿרעגט אױס אַ קינד. זאָג נאָר, האָט ער גערעדט צו איר, װײַזנדיק מיט אַ פֿינגער אױף יאָשען, דעם ייִד קענסטו? הי-הי-הי! האָט זי געלאַכט. יאָ. װי הײסט ער? יאָשע קאַלב, האָט די מױד אַ פֿרײלעכע געזאָגט, גלײַך װי עס װאָלט מיט איר גאָרנישט פֿאָרגעקומען פֿריִער.

פלעגט ער מיט דיר בלייבן אמאל אליין דער בחור יאשע? די מויד האט גענומען כיכען נאר דער פאטער האט אויף איר א בייזן בליק געטוהן. צביה לאך נישט! האט ער איר באפוילן. צביה, דער רב פרעגט דיך צי יאשע איז אמאל געבליבן מיט דיר אליין? ער איז דאך געבליבן ווען איך פלעג אוועקגיין אינמיטן דער נאכט צו א מת. יא, געבליבן, האָט די מויד נאָכגעזאָגט. האָט ער מיט דיר ליצנות געטריבן? האָט ר' מאירל געוואָלט וויסן. די מויד האָט נישט פאַרשטאַנען. זי האָט זיך מיט אַן עק שאַל פאַרשטופּט דאָס מויל, זי זאָל נישט לאַכן. דער רבֿ האָט געזוכט אַן אַנדער וואָרט, ווי אַזוי אַרויסצוברענגען זיין געדאַנק. איך מיין, האָט ער געזאָגט, צי האָט ער קלות ראש געטאָן? האָט ער דיך גענומען ביי דער האַנט?

איבער דער שטוב איז דורך א ברומעניש ווי אין א בינשטאק ווען מען גייט ארויסנעמען האניג. וויי וויי האט מען געקרעכצט, הערסט? הערסט? ביי אלעמען איז געווארן קלאר, אפילו ביי דעם רב ר' מאיר'ל. ער האט נאר געוואלט הערן דעם עיקר אליין, כאטש עס איז שוין געווען ביי אים זיכער. קונעס טאכטער האט ער זי גענומען פלוצלונג רופן אויפן פאטער'ס נאמען, ווי א בכבודע אידענע איז צווישן אייך פארגעקומען דער שטייגער פון מאן און ווייב? זאג פארן בית-דין, די מויד האט נישט פארשטאנען? ר' מאיר'ל האט גענומען א פארשטענדליכער ווארט. האט ער זיך מיט דיר באהאפטן? האט ער געפרעגט. די מויד האט נישט פארשטאנען? ר' מאיר'ל האט זיך אין גרויס פארלעגנהייט עטליכע מאל אויסגעטוהן און צוריק אנגעטוהן דאס אויסגעקראכענע ספאדעקל זיינס. ער האט געזוכט א ווארט וואס די מויד זאל פארשטיין. ער איז רויט געווארן. ער האט א פייערל אין די אלטע ביינער דערפילט.

און די מויד איז געבליבן שטיל, ווי מען וואלט איר געלעכטער מיט א האק איבערגעהאקט. הי, געשלאפן! האט זי גערעדט. יאשע קאלב, יעך געשלאפן! היהיהי, אויפן פיעקעליק! א געדיכט ברומעריי האט פארטויבט די שטוב. וויפיל ר' שכנא דיין האט נישט געקלאפט אין טיש, האט עס נישט געהאלפן. אביש קצב האט זיך ווידער געלאזט הערן מיט זיין רוף. א קאלב איז דאס? א ביק, ווי יעך בין א איד געבוירן! ווידער האט דער עולם געוואלט שלאגן און ווידער האט ר' מאיר'ל דער רב נישט געלאזט. אידן האט ער גערופן, גייט אייך געזונטערהייט אהיים, ס'בית דין וועט מיטן אויבערשטנ'ס הילף שוין אלץ טוהן און געבן דער שטאט צו וויסן. אידן האט זיך נישט געגלוסט אוועקצוגיין, איבערהויפט האט זיך איינגעשפארט אביש. רבי, האט ער געצאפלט, יעך וועל זיך פארריקן אין א ווינקעלע הינטערן אויוון זיצן

פון דער אנדערע זייט אבער האט די יתומה געזאגט אלץ קלאר פארן בית דין, אמת מען קען זיך אויף דער מויד נישט אינגאנצן פארלאזן ווארום זי איז דאך א נוגע און א נוגע טאר מען נישט גלויבן, אבער די מויד איז א תם מען דארף אננעמען אז זי זאגט דעם ריינעם אמת, וואלט ער כאטש אפגעלייקנט אבער ער אליינט לייקנט גארנישט ער רעדט האלבע ווערטער ענטפערט נישט מעשה מענטש וואלט מען געהאט צוטוהן מיט א שאלה וועגן א ווייב פון א מאן אן אשת איש וואלט געווען די מינדסטע קלער וועגן אזעלכע וואס זי קען האבן ערגעץ א מאן, וואלט געווען א שווערע שאלה, אבער דא האט מען צו טוהן מיט א מויד. אמת אז וועגן יאשע'ן איז מען נישט אינגאנצן זיכער, מען ווייסט נישט ווער ער איז און וואס ער איז, אבער מען האלט אים אין שטאט פאר א בחור, דארף מען אננעמען אז ער איז א בחור. און אפילו ווען מען זאל זאגן אז יאשע איז נישט קיין בחור, איז אויך נישט קיין גרויס אומגליק, ווארום לויט דער תורה מעג א איד נעמען עטליכע ווייבער. נישט נעמען צוויי ווייבער איז בלויז א מנהג, א חרם פון רבינו גרשום, אין ארץ ישראל נעמען אפילו אידן צדיקים צו צוויי ווייבער, דערצו גייט עס נאך אין א אידישע טאכטער א יתומה וואס מען דארף זי ראטעווען פון שאנד. דאס אלץ האט עס זייער קלאהר און לאנג אויסגעטייטשט ביידע דיינים.

אין וויפיל שטעט איז שוין אזוי געווען? ר' מאיר'ל דער בעל בטחון האט גלייך דערזעהן אין דעם א צייכן פון אויבן, א הימל זאך, א השגחה פרטיות, און ער האט פארמאכט אן אויסגעלייטערטער די גרויסע שווערע ספרים און געזאגט צו די דיינים, מילא וואס מען קען דא זיין, מען וועט זיי חתונה מאכן ביידע, און טאקע באלד, און טאקע אויפן בית עולם, אין דעם זכות וועט זיך איינשטעלן דער צארן, מען זעהט דאך אז ס'איז א הימל זאך. ר' שכנא דיין האט געשנייצט די פארקאטערטע נאז אין דער רויטע פעטשיילע און איינגעגאנגען. זיי האבן דאס פייער צובלאזן האט ער געזאגט, זאלן זיי עס פארלעשן. ר' טעוול וואלדהענדלער האט געצויגן די מידע הענט נאך א נאכט נישט שלאפן און געשמייכלט זיך אין זיין סוחריש בערדל אריין. ס'איז טאקע א גלייך פאר אויך, האט ער געזאגט. זי א בהמה, ער א קאלב. וואס קען נאך זיין גלייכער? דורך די נידעריגע פענסטער פון די בית דין-שטוב האט א גרינליכער מארגן-שיין גענומען אריינקוקן אין די מידע פנימ'ער מיט א טויטע בלאסקייט ארומגענומען. דער רבֿ האָט געקוקט דורך די פֿאַרלאָפֿענע שײַבלעך און געקנײטשט דעם געפֿאַלדעװעטן שטערן זײַנעם. ער האָט געװאָלט אונטערשײדן אין דעם מאָרגנשײַן פֿון בלױ ביז גרין, װי דער דין איז, כּדי צו װיסן, צי מען קען שױן לײענען קרישמע פֿון דער פֿרי. אָבער ער איז אױף קאָלירן קײן גרױסער מבין נישט געװען. װי מײנט איר, ייִדן, האָט ער זיך מײשבֿ געװען מיט בײדע דײנים, מע מעג שױן לײענען קרישמע, הע? און אין פֿאָדערהויז איז געלעגן יאָשע קאַלב אויף דער ערד לעבן פֿאַס וואַסער און געשלאָפֿן. פֿון מידקייט איז ער דאָ געבליבן ליגן און אַזוי האַרט אַנטשלאָפֿן געוואָרן, אַז ער האָט זיך אַפֿילו נישט אויפֿגעכאַפּט צו דער שעה, ווען ער איז געוואוינט יעדן טאָג צו קלאַפּן אין די לאָדן אין שיל אַריין. די ערשטע מאָרגן-שטראַלן האָבן באַלויכטן זיין בלאַס אומשולדיק פּנים מיט אַ פֿאַנטאַסטיש-בלויער שיין. קאַפּיטל צוואַנציק מיט גרויס ברען, מיט אַ סך בטחון און מיט פֿאַרשווענדערישער רײַכקייט האָט ביאַלאָגורע געפּראַוועט אויפֿן שטאָטישן גוטן אָרט די חתונה פֿון צביהן, קונע דעם שמשס טאָכטער מיט יאָשע קאַלב דעם אונטער-שמס פֿון גרויסן בית-מדרש. ווי נאר דער רב האט צומארגנס אויסגערופן אין שול פון בעלעמער אראפ דעם פסק פון בית דין און געהייסן גרייטן א חתונה אויפן בית עולם כדי אפצוטוהן די מגפה פון שטאט, האט די אידן און ווייבער א גרויסער בטחון ארומגענומען. מען האט גלייך אין צביהן דער מויד און אין יאשען דעם קאלב דערזעהן די הילף פון דער געפלאגטער שטאט. וואס עס האבן נישט אויפגעטוהן די דאקטוירים און דאס איינרייסן, ר' ברוכ'ל דער ווייבערישער רבי און דאס מעסטן דעם בית עולם, דאס האט ביאלאגורע געגלויבט וועט אויפטוהן די חתונה פון צביהן מיט יאשע קאלב אויפן גוטן ארט. א חכם דער רב, האט מען געלויבט ר' מאירל'ן אומעטום אויפן מארק און אין שול, אין באד און אין די פריזבעס, א צדיק א איד, נאר פון הימל האט מען אים אזא געדאנק אריינגעגעבן.

מען האט זיך דעריבער געפארעט, געשמייעט, געלאפן, געטאן, אבי צו מאכן זייער חתונה אויפן בית עולם וואס שענער, ברייטער, פרייליכער, מען האט זיך שוין נישט געקענט דערווארטן אויפן טאג פון די חופה, מען האט גענומען ציטערן וועגן חתן כלה עס זאל גאט באהיט קיין שלעכטס זיי נישט געשען. מען האט זיך נישט פארגינען קוקן אויף זיי ווי אויף אן אוצר, אן אבן טוב. איבערהויפט האט מען געציטערט פאר אים, פאר יאשע קאלב, ער זאל נישט מיט א מאל אנטלויפן און מאכן קהל צו נאר. ער האט צופיל געשוויגן, יאשע, קיין איין פיצל שמחה נישט ארויסגעוויזן. אין בית מדרש האט מען אים איצט שטארק מכבד געווען. מען האט אים מער נישט געטשעפעט. אפילו אויסקערן האט מען אים נישט געלאזט. טאמער וועט זיך א בחור'ל פארגלוסט פרעגן יאשע'ן, יאשע, ס'איז גוט געווען אויפן פיעקעליק? האט ער געכאפט א חלק פון אלע אידן, שייגעץ! לאז אים האבן מנוחה, ער האלט פאר א חתונה. אויך האבן אידן בעלי בתים גענומען אים בעטן צו זיך אהיים אויף אנבייסנס, וועטשערעס. נאר ער האט קיין שום פרייד נישט ארויסגעוויזן ווי די אידן האבן עס געוואלט. ער האט נישט געוואלט צו קיינעם גיין, מיט קיינעם קיין ווארט נישט ארויסגערעדט, און נאר גאנצע טעג געזעסן אויף דער שוועל און געזאגט תהלים. גענעכטיגט האט ער אין בית מדרש אויף א באנק. יאשע, האבן צו אים אידן געזאגט, גענוג תשובה געטאן, זיי פרייליך, האלטס פאר א חתונה. נאר יאשע האט נישט געוואלט זיין פרייליך. פארקערט, ער איז געווארן נאך אומעטיגער, מער מרה-שחורה'ניק, ווי תמיד. ער האט נישט געוואלט פארזוכן פון געקעכץ וואס ווייבער האבן אים געבראכט אין בית-מדרש אריין. בלויז נאר א שטיקל דאר ברויט האט ער געגעסן פארטרינקן מיט וואסער און לאנג דערנאך געבענטשט. ער האט אויף קיינעם נישט געקוקט. בלויז פון מאל צו מאל איז ער צוגעגאנגען צום פענסטער און א שארפן בליק געטון אינדרויסן, א בליק צו די אפענע פעלדער, וואס ציען זיך אוועק פון דער שטאט, און אידן האבן אים גענומען היטן, קיין רגע פון אויג נישט אפגעלאזט, אפילו צו א מענטשליך געברויך האט מען אים באגלייט, א סכנה פאר א חתן אליין צו גיין האט מען אים געזאגט. די ווייבער אין שטאט האבן נישט גערוהט, איבערהויפט די נגידות'טעס און די גבאי'טעס. פון דער לייוונט מיט וואס זיי האבן פריער אויסגעמאסטן דעם בית עולם, האבן זיי איצט פאר חתן כלה אסאך העמדער, ליילעכער, ציכן און ציכלעך געמאכט. אַלע באַלעבאַטישע מיידלעך און ווייבלעך זענען זיך צונויפֿגעקומען, גענייט, געשניטן, געבריהט זיך. כּלה מיידלעך האָבן אַפֿילו אין צבֿיהס העמדע רויטע שפּיצעלעך אויסגענייט בײַם האַלדז. אַ מזל פֿון אַ מויד האָבן אָרעמע ווײַבער, מאַמעס פֿון פֿאַרזעסענע טעכטער, מקנא געווען אַביש קצבֿ, וואָס האָט די גאַנצע צײַט נאָר געוואָלט יאָשען די פֿעל אָפּשינדן האָט זיך שטאַרק געקהלט, ער איז ארומגעגאנגען מיט א גרויסן זאק איבערן מארק און צונויפגענומען אלץ וואס עס האט זיך נאר געלאזט. ביי נגידים האט ער גענומען מלבישים פארן חתן, א קאפאטע, א טלית קטן, א היטל, א יארמולקע, פאנטאפל. אפילו קיין גארטל האט ער נישט פארגעסן צו נעמען. עפעס גוטס גיטס, האט ער געמאנט, נישט קיין צעריסנס, עס פאסט נישט פאר א חתן. די חברה קדישא איז ארויס מיט א קויש איבערן מארק און צונויפגענומען שפייז אין די קראמען, מעהל און אייער, ראזשינקעס און שמאלץ. ווייבער האבן נישט געקארגט און געגעבן מיטן גאנצן הארץ. הלוואי דער אויבישטער זאל שוין רחמנות האבן, האבן זיי געגלאצט מיט די אויגן און צוגעלייגט נאך א צוגאב צו דעם וואס זיי האבן שוין פריער געגעבן, ס'זאל נאר זיין צו מצוה. מוטערס פֿון געשטאָרבענע קינדער האָבן שוין באַצײַטנס אַוועקגעגעבן זייערע קינדערס העמדעלעך און קליידעלעך פֿאַר דער מעוברתער כּלה צו דער קימפּעט. ס'וועט אין גיכן צונוץ קומען, מישטיינס געזאָגט, האָבן די ווײַבער געשנורעוועט פּיסקלעך און געזיפֿצט, מע זאָל שוין טאַקע נאָר דערמיט אָפּקומען. דאָס איז געווען אַ סגולה אָפּצוהיטן די איבעריקע קינדער, און מען האָט אַזויפֿיל העמדעלעך, קליידעלעך און אַפֿילו ווינדעלעך און וויקעלעך אָנגעגעבן, אַז די גבאיטעס האָבן שוין נישט געוואָלט נעמען מער.

אלט און יונג, ארעם און רייך, אפילו קינדער. מען האט געדארפט פאר אלע אנגרייטן, און מען האט געבאקן, געקאכט, געבראטן, געפרעגלט. אביש קצב האט ביי די קצבים צונויפגענומען גאנצע זייטלעך פלייש, הינער, גענז. קהל האט ארויסגעשיקט די פישערס צו כאפן פיש אין טייך. שמשון רופא, וואס איז אויך געווען א קלעזמער און געשפילט אויף נגידישע חתונות, איז געזעסן ביי זיך מיט א קאפעלע און געגרייט חופה מארשן און כלה באזינגענישן. מלמדים האבן פרייגעלאזן די יונגלעך פון די חדרים. מזל טוב האט מען זיך געווינטשן אויף טריט און שריט, א דערבארעמונג זאל שוין קומען אויף די שטאט אין זכות פון די ארעמע חתן כלה. כלה מיידלעך האבן געבראכט פון טייך קריגן וואסער וואס מאכט ווייך די האר און זיך שטארק געצוואגן די קעפ אויף דער חתונה.

מײדל, זאָלסט עס שױנען, דאָס קלײדל! האָבן זײ אָנגעזאָגט די פֿאַררױטלטע דינסטן צום װיפֿלטן מאָל, פּוצנדיק יעדער פֿאַלבאַנע מיט גרױס צערטלעכקײט, אין דעם זכות, גאָט אין הימל, זאָל מען שױן מער פֿון קײן צער נישט װיסן. אין מיטן טאָג האָט קינד און קײט, מאַן און װײַב, יונג און אַלט, גענומען גײן צום גוטן אָרט צו דער כּלהס שטוב. חסידישע אידן האבן געטראגן אטלאסענע קאפאטעס, סאמעטנע היטלען, בעל מלאכות זענען געגאנגען אין שבת'דיגע טוכענע קאפאטעס מיט א שפאלט פון הינטן און אין טוכענע היטלען, נגידיסטעס האבן זיך אויסגעפוצט אין זייד און אין אטלעס, אין אלטע שפיצן נאך פון דעם אייגענעם חופה קלייד. יונגע ווייבלעך האבן זיך אין היט אנגעטאן אלטמאדישע היט מיט פויגלען און מיט צעשפרייטע

באלעבאטישע טעכטער האבן אנגעטון ווייסע זאקן, לאקירענע לעטשלעך און קאלירטע שירעמלעך אין די הענט מיט גרויס פארזיכט געטראגן ווי זיי וואלטן זיין געמאכט פון גלאז. ארעמע מיידלעך זענען געגאנגען שטייף אין די געבארגטע קליידער, פרעמד, גערויטלט זיך איינע פאר דער אנדערע מען זאל נישט דערקענען אז זייערע קליידער זענען געבארגט. די האר זענען ביי אלע געווען פארפלאכטן אין נאסע אויסגעצוואגענע שטייף

מײדלעך האָבן קונעס שטיבל מיט פּאַפּירענע רױטע בלומען אױסגעצירט, אַ בענקל מיט אַ פּלושן טישטעך איבערגעדעקט, װי אַ טראָן, און צבֿיהן, די כּלה, אױבן אָן אַװעקגעזעצט. זי האָט געקװאָלן צבֿיה, געפֿרײט זיך מיטן נײַעם װײַסן קלײד, װאָס מען האָט איר אָנגעטאָן. מײדלעך האָבן איר דעם קאָפּ געדיכטע בלאָנדע האָר צעקעמט, צעפּ געפֿלאָכטן, און זי האָט געהירזשעט פֿון נחת, היהיהי האסט שיין קלייד צביה האט זי געזאגט און געגלעט די שיינע זאכן וואס מען האט איר אנגעטוהן. שמשון רופא האט געארבעט מעשים אין א דייטשישן סורדוט מיט בענדלעך ארום די ארבל און די לאצן מיט א פירעקיג זיידענער יארמולקע אויפן שפיץ קאפ מיט א פריש צוגעשוירן בערדל אין וועלכן דער שרינט אינדערמיט האט געגלאנצט מיט זיין ווייסקייט האט ער געארבעט מעשים ווי אויף די רייכסטע חתונות, ער האט געשפילט אויף א פלייט, דיריגירט מיט דער קאפעליע און געשיט מיט בדחנישע גראמען. נעמט קלעזמארים אין די הענטלעך, אייערע פיינע אינסטרומענטלעך, שפילט אויף דער דיננסטע סטרונע, אזוי ווי ס'פאסט פאר דער טאכטער פון ר' קנה. ווייבער האבן זיך געשטויסן געשטופט.

צביה די כלה האט געטאנצט מיט אלע, אלע ווייבער האבן זי געוואלט אפהאלטן. כלה, רו זיך אפ אביסעלע, א כלה איז שוואך. נאר צביה האט נישט געהערט. ר' שמשון, נאך, נאך, האט זי גערופן און געהירזשעט, ס'איז גוטס. די מאנצבילן זענען געזעסן אינדרויסן. קיין שטוב איז נישט געווען, האט מען אויסגעשטעלט פעסער אויפן בית עולם, די פעסער האט מען באדעקט מיט ברייטע טישטוכער, אויף זיי אויסגעשפּרייט און לעקעך מיט בראָנפֿן אָנגעשטעלט מזל-טובֿ חתן, האָבן ייִדן גערופֿן און געשטעקט הענט, מע זאָל שוין טאַקע געהאָלפֿן ווערן, נישט וויסן מער פֿון צער. פּונקט ווי זי, צבֿיה די כּלה, איז געווען פֿריילעך, אַזוי איז ער, יאָשע, געזעסן אויבן אָן אַ טרויעריקער, אַ שטיק מרה-שחורה. ער האָט קיין איין איינציק וואָרט נישט אַרויסגערעדט, קיינעם אפילו אויף לחיים נישט געענטפערט. זיינע אויגן זענען געווען שטאר, זיין מויל שטום. ער האט געלאזט טון מיט זיך וואס נאר די מענטשן האבן געוואלט. ער האט געשוויגן ווען מען האט אים געפירט אין מקווה און אים פון קאפ ביז די פיס אין נייעם אנגעטוען. ער האט געשוויגן ווען מען האט אים גענומען אונטער די האנט און אים אוועקגעפירט צום גוטן ארט און ער האט אויך געשוויגן ווען מען האט אים אוועקגעזעצט אויבנאן ביים געדעקטן טיש ארומגערינגלט מיט אסאך מענטשן. ייִדן האָבן אים געמונטערט, פֿרײלעך געמאַכט. זײ האָבן אין זײַן שװײַגן אַ שלעכטן סימן געזען. זײ האָבן געװאָלט ער זאָל זײַן פֿרײלעך און אים צוגעפּאַטשט מיט די הענט געפּלעסקעט, נו, אַ חתן איז געגליכן צו אַ מלך, לאָז נישט אַראָפּ די נאָז! שמשון רופֿא איז פֿון די כּלים אַרױס. ער האָט געקענט פֿרײלעך מאַכן דעם גרעסטן מרה-שחורהניק. מיט זיינע גראמען און ווערטלעך, ער האט גערעדט, געשפילט א פרייליכס, ער האט אפילו גענומען מאכן קונצן, איבערגעקערט די קאפאטע אויף די לינקע זייט, נאר יאשע האט אפילו קיין איין ריר מיט זיין פנים נישט געגעבן. אידן הוליאקעס וואס זענען גרויסע בריות אויף פרייליך מאכן אויף חתונות, האבן גענומען טאנצן א קאזאקי, א פארבויגן די פאלעס, גענומען די שפיץ בערדלעך אין די מיילער און געמאכט אזעלכע קונצן אז אידן האבן געקייכט פון געלעכטער. אפילו ר' מאיר'ל דער רב האט געלאכט. אויף יאשע'ס בלאס פנים האט זיך קיין איין שטראל פון פרייד נישט געוויזן. ער איז געווען פונקט אזוי פארשטיינערט ווי דעמאלטס ווען מען האט אים געבראכט צום רב. מען האט שטארק געיאגט אויף דער חתונה, מען איז געגאנגען צו דער חופה נאך א שטיק פארנאכט כדי נישט צו בלייבן אין אוונט אויפן בית עולם ביים אוהל פון ר' ברוכ'ל דעם ווייבערישן רבי'נס זיידן ביים זעלבן אוהל וווּ צביה האָט מיט די פֿרעמדע יונגען אין די נעכט זיך אַרומגעשלעפּט, האָט מען איצט אַ חופּה אַוועקגעשטעלט מיט פֿריילעכע מאַרשן, וואָס שמשון-רופֿא האָט פֿון די קאָזאַקישע מוזיקאַנטן געכאַפּט, מיט אָנגעצונדענע ליכטלעך און מיט פֿלאַקערנדיקע הבֿדלות האָט מען חתן-כּלה אונטער די הענט צו דער חופּה געפֿירט. אויפן וועג איז אפילו עפעס געשעהן. א יונג ווייבל, א מוטער פון א געשטארבן קינד, האט אויפן וועג צו די חופה דאס קבר'ל פון איר קינד דערזעהן און אוועקגעפאלן אויפן בערגל ערד. חיים'ל! האט זי געשריגן, ווי האב איך דיך איבערגעלאזט? אנדערע ווייבער האבן גענומען מיטהאלטן, אבער ר' מאיר'ל דער רב האט גלייך דעם טרויער צושטערט. נשים! נישט וויינען! האט ער באפוילן, אויף א חתונה דארף מען זיך פרייען. שמשון רופא האט אזוי גענומען טראסקען מארשן אז מ'האט מער קיין געוויין נישט געהערט. לעבעדיג אידן, לוסטיג האט מען זיך אונטערגעגעבן חשק. עטליכע ווייבער האבן גענומען א קוילעטש אין די האנט, א גרויסן חופה קוילעטש וואס איז מיט ליישגאלד און מיט פייגל און לייטערס פארפוצט, און אוועק א טענצל מיט גרויס ברען, א טענצל פון הינטערוויילעכץ, א צעלאזנס, זיי האבן געהויבן די חלה אין די הויך, נישט געלאזט די מאנצבילן ארויסכאפן זי פון זייערע הענט און געגוואלדעוועט, האפ האפ, חתן כלה היפ היפ! קליינע מיידלעך האבן זיך אנגענומען אין א רעדל און געטאנצט, צוזינגענדיג מיט קוויטשיגע שטימעלעך א חתונה לידל. שפיץ בוידעם אויף דער ערד, אלע שטיבעלעך צוגעקערט, אלע בעטעלעך אויפגעבעט, אלע מיידעלעך צוגעגלעט. צביה די כלה האָט זיך אַזש געהויבן פון אָרט. קוים מען האָט זי אָפּגעהאַלטן פון שפּרינגען. יאָשע דער חתן איז געשטאַנען אונטער דער חופה שטום און פאַרגליווערט. ער האָט אַפילו דער כלה דאָס רינגל נישט אָנגעטון אויף דעם אויסגעשטרעקטן פינגער. נו, חתן, זיי מקדש די כלה! האָט אים דער רב געמונטערט. ער האָט זיך נישט גערירט. האָבן יידן גענומען זיין האַנט און צו דער כלה'ס פינגער צוגעטראָגן. קיינער האָט אַפילו נישט געהערט ער זאָל זאָגן דעם הרי-את. בלויז קונע שמש האט געזאגט אז ער האט געהערט. ר' מאיר'ל דער רב האט געקנייטשט דעם שטערן און ענדליך איינגעגאנגען. מילא האט ער געזאגט מזל טוב. פונקט אזוי שטאר און אומבאוועגליך איז יאשע געזעסן נאך די חופה ביי די סעודה מיט די כלה. צביה האט געזשלאקעט מיט גרויס געפילדער די גילדענע יויך, געריבן אויף ביידע באקן און געטארעט יאשע'ן מיטן עלנבויגן, הי הי, גוטס עסן, הי הי, פארוואס דו נישט עסט, יאשע, היהיהי. ער האט אויך קיין איין ווארט נישט גענטפערט אויף די לחיים'ס פון די אידן וואס האבן אים אריינגעפירט צו זייער טיש. אפילו ר' מאיר'ל דעם רב האט ער נישט אויסגעשטעקט די האנט. א קאלב בלייבט א קאלב, האבן אידן געזאגט מיט פארדרוס. דרשה געשאנק איז געפאלן אסאך. נגידים האבן געשאנקן דרייער קערבלעך, בעלי בתי'שע אידן קערבלעך, געדריקטע אידן האלבע רובל'ס, און אידן בעל מלאכות האבן געגעבן צו גילדן. שמשון רופא האט פון יעדע מטבע געמאכט דריי מאל אזויפיל. דער גביר ר' משה מעכעלעס שענקט א דרייער קערבל מיט א געלן הינטערשלאק. א געלן הינטערשלאק האט געהאט א פאפירענער רובל. מען האט געאיילט, געיאגט. קיינער האט נישט געוואלט בלייבן ביינאכט אויפן בית עולם.